ניין, איך וויל נישט דו זאלסט ווערן קראנק. דאך אין קראנקנבעט ביסטו געווען ווי א קינד, האב איך דיך געזען נאקעט ווי א קינד און זיך נישט געשראקן פאר קיין זינד. איצט ביסטו קיין קינד נישט און אין ווייסן קלייד ווייסע נעמען מיך ארום די הענט, פיל איך נאקעטע אין ווייסן קלייד די הענט און די נאקעטקייט אויף מיינע אקסל ברענט. דיין מאמע האט אויף מיר א קוק געטאן און כ'האב אראפגעלאזט די אויגן. ווען זי זאל עפעס וויסן נאך דערפון פארוואס איך האב אראפגעלאזט די אויגן.

די ליפּן דײַנע זײַנען װי אַ רױטע בלום און נעבן דיר אין שמעקעדיקן גאָרטן גײ איך אום און פֿידלען שפּילן און זײ רופֿן, קום! עס דאַכט, איך הײב זיך אױף אַ לינדן װינט אַהין װוּ שטראַלן זינגען און מלאָכים שפּילן, פֿאַרװאָס-זשע ציטער איך אַזױ פֿאַר זינד? ס'האָט מײַן פֿינצטער מזל מיך געטראָפֿן אױפֿן װעג און געזאָגט צו מיר, דו װעסט דאָך נישט אַנטרינען, כ'װעל דיך אָפּלאָזן אַ טאָג און נאָך אַ טאָג, װען כ'װעל דאַרפֿן, װעל איך דיך געפֿינען. ס'האָט מײַן פֿינצטער מזל מיך געשטאָכן מיט אַ שפּיז און געעפֿנט מײַנע שלאָפֿנדיקע װוּנדן. האָט אַ שטראָם געטאָן דאָס וואַרעמע בלוט אין מיר, איז מײַן ציטערניש אין אייגן בלוט פֿאַרשוווּנדן. האָב איך זיך געלאָזן צו דעם ליבן הויז, לײַכט און לופֿטיק, ווי אויף ווײַסע פֿליגל, און געזונגען האָט אין מיר דאָס טריפֿנדיקע בלוט, ווי אַ מאַמע זינגט צום קינד אין וויגל. די ביימער אין דער נאַכט האָבן דערקענט דאָס גליק, װאָס האָט פון פּנים מיר געברענט, און ס'האָבן נאַכט און שטערן און די װעלדער זען, װאָס אין מיין האַרצן קוועלט. איך האָב די זינד מיט מיינע ליפּן אויסגעברענט, האָב דורך דער צאַרטער הייליקייט אין מיינע הענט מיין בלוט געהייליקט, איז עס פון דער ערד אַװעק, און ס'איז נישטאָ שוין מער קיין זינד און שרעק.

וואו וועלן מיר גיין שפאצירן? וואו זאלן מיר גיין שפאצירן? אויפן וואלקן וואו די זון וועט אונז מיט גאלד בארעגענען. וואו וועלן מיר אפשייד נעמען? וואו זאלן מיר אפשייד נעמען? אויפן פורפור-ברעג פון וואלקן וועט מען זיך געזעגענען.

און אין האַרצן, אין מײַן הימל, ברענט אַ זון אָן אַן אונטערגאַנג, אירע שטראַלן גיסן גאָלד אין מײַנע אָדערן מיט געזאַנג. העלע לויטערקײט צעשפּרייט זיך אַרום מיר, טריט נאָך טריט, וואָס עס קומט אונטער מײַן בליק און מײַן באַריר פֿון מײַן אָפּשײַן גליט. ווען דו זאלסט זיין באמת וואס דו ביסט, א נס וואס איז צו מיר געשיקט געווארן און נישט א קינד ווי דו זעסט אויס, וואלט איך געקאנט פון דיר אוועקגיין אויף א ווייל, זיך אפרוען און צו זיך קומען, ווייל ס'איז מיר צופיל, צופיל וואונדער און כ'קאן אזויפיל נישט טראגן. ווען דארט אין מיר זאל זיין באמת דאס וואס איז, א לעבעדיגער קוואל וואס שטראמט אריבער, און נישט א הארץ וואס קלאפט, וואלט איך געקאנט ארומגיין צווישן מענטשן מיט עמערס אנשעפן און אויסטיילן און ס'וואלט מיר לייכטער ווערן. און אז דו ביסט דאך פארט א קינד, און כ'קאן נישט בייקומען דיין רופן, און אז אין מיר איז פארט א הארץ ארומגעצאמט און איינגעבונדן אין מיין לייב, ווערט פון דיין נאענטקייט אלץ שטורעמדיגער דער קוואל, און כ'האב זיך נישט וואו אהינצוטאן מיט אט דעם בלענדנדיגן שטורעמדיגן שטראם.

די טיר און פענסטער צוגעשלאסן, מען וויל זיך מיט דער לייד נישט שיידן, און איך, וואס בענק נאך דעם, האב גארנישט, נאר ליכט און ליכט און העלע פריידן. ווי לאנג וועט עס נאך דויערן? ס'איז צו פיל, צו פיל גליק, און ס'קלינגט מיר אין די אויערן, שוין צייט אהיים צוריק. איך וועל אזוי א. שטראַלנדיק פֿאַרברענט װערן אין שײַן, און װי אַ קױל, צעפֿאַלנדיק אין שװאַרצער נאַכט אַרײַן. צו ערשט איז חיה-ריװען נישט געלונגען. יענעם אױפֿדערנאַכט, װען זי האָט פֿרײדען סודותדיק פֿון שטוב אַרױסגעפֿירט צום ברעג פֿון טײַך, האָט פֿרײדע בלױז געזען, װי זאַװל זיצט אונטער אַ בױם און ליזע אױפֿן גראָז, דעם קאָפּ אױף בײדע עלנבױגן אָנגעשפּאַרט, פֿאַרקוקט אים אין די אױגן. פֿינף און צען מינוט אַזױ. האָט פֿרײדע זיך אַהײמגעלאָזט און אױפֿן װעג פֿאַרזאָגט איר דינסטמױד פֿון אַ מאָל, אַז זי זאָל מוחל זײַן און מער צו איר נישט קומען מיט קײן מעשׂות. זי האָט זיך אָבער אָנגעהױבן צוקוקן, און אײנמאָל, װען זאַװעל האָט זיך אױסגעקליבן גײן און ליזע איז אַרױס באַגלײטן אים אין פֿאָדערהױז, האָט פֿרײדע פֿאַרגנבֿעט צוגעקוקט זיך צום געזעגענען, און מאָרגן אַװעקגערופֿן זאַװעלען אין אַ זײַט און שטיל געזאָגט, איר זעט דאָך, זאַװעל, זי איז בלױז אַ קינד, און װאָס איר האָט געטאָן פֿון אײַער גאָלדן האַרץ, פֿאַרשטײט זי נישט, און יענע איז דאָך פֿאָרט אַ װײַב. װאָלט אפֿשר גלײַכער זײַן פֿאַר אַלעמען, איר זאָלט אַצינד צו אונדז נישט קומען אַזױ אָפֿט, נאָר אױף אַ שטיקל צײַט. עס האָט אים הענט און פֿיס אַנטנומען. האָט זי שנעל געפּלאָנטערט זיך אין רײד. װאָס קאָן מען טאָן, מײַן זון? און נאָכגעגאַנגען ביז דער טיר מיט אים, און ביז אין דרויסן, און אַלץ גערעדט, װאָס קאָן מען טאָן, מײַן זון? געקומען אין שפּיטאָל, אַרײַן אין קעמערל צו זיך, צונױפֿגענומען די פּאַפּירלעך, אײַנגעלײגט, אַרײַנגעלײגט אין בוזעם-קעשענע, פֿאַרפּאַקט די צװײ-דרײַ העמדער, אַרױסגעקוקט אין דרױסן, אין דער נאַכט, און מיטן קלומיקל אין האַנט געבליבן שטײן.

צעריסענע געדאנקען, דאכטונגען, ווי שטיקלעך וואלקן נאך א רעגן, זיך צעריסן פארן אויג, און ס'האט זיך נישט געוואלט זיי אנכאפן, זיך צוקוקן אפילו. עס פליט, זאל עס פארבייפליען, פארבייפליען. און גארנישט. ס'האט געדארפט אזוי צו זיין און ס'איז. די אויגן האבן זיך געקלעפט, האט זיך געדרימלט א מינוט, אין דרימל נאכגעשפירט דעם גאנג פון נאכט הינטער די שויבן, ביז ס'האט זיך אנגעהויבן בלייכן און פון גרויען נעפל די הייזער זיך ארויסשעלן, האט ער זיך אויפגעהויבן, אויף שפיצן פינגער דורכגע'גנב'עט און ארויס אינדרויסן. קיין מענטשן, קיין לעבעדיקער נפש אין דער גרויער קילקייט, און ס'אויפגעקלעמטע הארץ ווערט איינגעשרומפענער פון שרעק וואס גייט ארום אין פוסטקייט פון באגינען. וואו גיין? דערמאנט זיך אין שאסיי וואס פירט אוועק צו דערפלעך ווייטער און פון דארט, מסתמא וואו איז אויך א שטעטל דא, געשפרייזט קוים צו דערהערן. און פאראויס איז דאס אויג אוועק ווי א שליח אויסצופארשן אויב סלויערט קיין געפאר נישט אויפן וועג, פון ווייטן דערזען א פאליציאנט און זיך נישט טראכטנדיג פארקערעוועט אין גאר אן אנדער זייט, גענומען שפרייזן שנעל אזוי ווי ער זאל מיט א שליחות גיין און נאכגעהערט פון הינטן צי יענער יאגט אים נישט. באשלאסן נישט צו פרואוון מער די גאסן צום שאסעי און גלאט געפלאנטערט זיך פון גאס אין גאס אריין. ס'האט אנגעהויבן העלער ווערן. דער וואסער פירער איז צום טייך פארביי געפארן. א בעל עגלה האט געקלאפט איבער די שטיינער. ס'איז איינער מיט א טלית זעקל א פארשלאפענער געגאנגען צום ערשטן דאוונען און א איד פון ביקור חולים איז אנגעקומען פון א וואכנאכט און פארוואונדערט זיך גוט מאָרגן, זאַוואָ! עפּעס אַזוי פֿרי אין גאַס גיין ווײַטער אָן אַ ציל אַזוי האָט נישט געהאַט קיין זין. ער דאַרף זיך אויסרוען, דאַרף צו זיך קומען און באַרעכענען וואוהין צו גיין. מיט וואָס? נאָר אומקערן זיך דאָרט אין קאַ... אין קאַמער פֿון שפּיטאָל, וווּ מישאַ וועט באַלד אָנקומען, דאָס, ניין. שוין בעסער איבער זיין א טאג צי צוויי ביים טאטן. דאס הויז איז נאך געשלאפן. האט ער אויפגעמאכט די פורטקע פון א שטאכעט וואס ארום הויז, אריין און צוגעזעצט זיך אויף די טרעפלעך פאר דער טיר ביז עמיצער וועט עפענען. די ערשטע איז ארויס די אלטע גוי'ע האט אים אנגעקוקט פארוואונדערט און ער האט עפעס אויסגעמורמלט און זיך דורכגעשלייכט ארויף די טרעפ ביז פאר דער מאמע'ס טיר א קלאפ געטאן געענטפערט הייזעריג איך זאווא בין דאס געהערט ווי ס'קייטלט זיך דאס קעטל און געבליבן שטיין אין ווארימקייט און ענגשאפט פון דער שלאפנדיגער שטוב די מאַמע האָט געכאַפּט אױף זיך אַ יאַקל, ס'איז אַרױס דער טאַטע אַ פֿאַרשלאָפֿענער, דער ברודער מיטן שװעסטערל אין בעטן, דאָ האָבן זיך אױפֿגעכאַפּט, און באַלד האָט אַלץ געפּאַרעט אַרום אים, ערשט דאָ, װען אױפֿן טיש האָט שױן די טײ געפּאַרעט און די אױגן האָבן זיך געקלעפּט פֿון װאַרעמקײט און מידקײט, האָט אים אָנגעכאַפּט אַ נאַגעניש, און ס'האָט געדאַכט, אָט פֿאַלט ער מיטן קאָפּ אַנידער אױפֿן טיש. דער טאַטע זעצט זיך צו. ערשט זאָג מיר, װאָס אַזױ באַגינען? ער זעט די מאַמע ציט דעם טאַטן פֿאַרן אַרבל און ענטפֿערט אײַנגעהאַלטן, כ'װיל שױן מער ניט זײַן דאָרט. אַזױ? פֿאַררירט זיך גלײַך דער טאַטע. דאָס פֿאַרשטײ איך. גענוג, װאָס דען? דו, איציק, נעם נאָר צו דאָס פּעקל זײַנס. און דו, פֿאַרשטײסטו מיך, נעם, עס און טרינק, ס'הייסט דאוונען דאוונסטו דאך נישט מסתמא, הא? איז נישט. נו מילא. ביסטו ווידער אינדערהיים. און זאוועל שטיקט דאס נאגעניש אין זיך און האלט זיך. דעם זעלבן טאג נאך האט דער טאטע אנגעהויבן רעדן פון קומען צו א תכלית. האט די מאמע זיך געשטעלט, וואס ווילסטו? לאז אים אפ, ס'וועט נישט אנטלויפן. נאָר זאַװל פֿון אַ זײַט האָט זיך צום טאַטן אָנגערופֿן, איך װעל אַװעקפֿאָרן מסתּמא. ס'הײסט אַװעקפֿאָרן? װאָס דאַרפֿסטו פֿאָרן? פֿאָרסט דאָך נאָך נישט הײַנט! האָט אים פֿאַרכאַפּט די מאַמע. ס'ברענט דאָך נישט. און בײַ קײן פֿרעמדע ביסטו נישט. איז װאָס איז דאָס געאײַל? דער טאַטע האָט געװאָלט נאָך זאָגן עפּעס און פֿאַרשװיגן.

און ס'וועט דער תכלית נישט אנטלויפן, ער האט געווארט עס זאל זיך נאך עפעס אראפגליטשן דער מאמען פון דער צונג, נאר חיה ריווען האט זי נישט דערמאנט. די הינטערטיר פון הויז האט זיך געעפנט אין א קליינעם סאד, און צווישן הויכע קארשן ביימער מיט די לעצטע קארשן נאך הענגענדיג אויף דינע צווייגלעך, און די עפל ביימער נאך פול באזעצט מיט גרינע פירות איז געשטאנען אין א זייט א מין אלטאנע אויפגעקלאפט פון צוגעפוילטע ברעטער, און אינעווייניג אין שאטן איז געוועזן קיל און דעמפ. דארט, אפגעשיידט פון גאר דער וועלט, האט זאוועל נאכאמאל געקאנט אין לאנגע שעה'ן איבערלעבן דאס געוועזענע און קלארער קומען צו דעם וויסן אז ס'איז נישט נאר רעכט, ס'איז גוט אזוי, ער האט געדארפט פארטריבן ווערן. נאר פון די שפיצן פינגער פון די פיס און ביזן קאפ האט אלץ גענאגט אין אים, און אויסגעצויגן אויף דער באנק, די הענט אראפגעהאנגען און די פיס צוזאמען אויסגעשטרעקט, איז ער געלעגן אין א מין חלשות, ווארטנדיג אויף דעם אז אין דעם נאגעניש זאל גאר דאס לעבן דארפן אויסגיין. און ער וועט בלייבן דא נישט טויט נאר אויסגעגאנגען און ס'וועט אים גוט ווערן א סוף. נאר איבערקומענדיג דאס מין חלשות פלעגט ער זיך אין דרייען אויפקנוילן און אין ליפן איינבייסן דעם דראנג צום כליפען ביז ס'האט אין האלז גענומען דריקן ווי זיך שטיקנדיג און דעמאלט מיט די הענט אריינגערוקט צווישן ברעטער, איז ער געשטאנען ווי א צוגעבונדענער וואס לאזט אליין די פייכטע ריטער ציילן אויפן הוילן רוקן, עס זאל מיט שמארץ און בלוט ארויסשלאגן די גלוסטונג, און בלייבן זאל אליין דאס שימערן פון ווייטן ליכט, פון ווייטן ליכט הינטער דער גלוסטונג, נישט קיין שטראף איז אָט דאָס שטיין אַזוי מיט הענט צווישן ברעטער, עס הענגט קיין זינד נישט איבער אים, עס קומט קיין שטראָף נישט. עס איז אויך אים באַשערט געווען אַ גרויסע פרייד, איז ער געקומען און זיך אָנגעטרונקען מיט דער פרייד. און ווען עס איז געוואָרן צו פיל און דאָס שווערע האַרץ האָט נישט געקאָנט פאַרטראָגן מער, איז אים אַ נס געשען. מען האט מיט געוואלד אים אפגעריסן און ס'איז רעכט געווען. און אויב די זיסקייט ווי א כישוף גייט אים נאך, טא זאלן ריטער שלאגן און ארויסשלאגן דעם כישוף ביז בלייבן וועט דאס ליכט אליין וואס אין דער פרייד. אזוי האט עס געדארפט צו זיין. געקומען, אנגעטרונקען זיך פאר גאר דאס גאנצע לעבן און גענוג. איצט דארף מען ווייטער גיין. איצט דארף מען ווייטער גיין און מיט דעם איינגעזאפטן ליכט פארמעסטן זיך אויף עפעס וואס זאל איינשלינגען דאס גלוסטעניש און בענקשאפט, עפעס טון אזוינס וואס זאל, וואס זאל עס? מארגן, אפשר איבערמארגן וועט ער קענען ארויס פון זיין באהעלטעניש א נייער, א באפרייטער, וועט.

אומדערקענטע וואָס איז גרייט פֿאַר אים, צו דעם געגרייט זיך, און שוין מיט דעם געווערט זיך קעגן יענעם נאַגעניש, פֿון וועלכן ס'האָט דאָס אומבאַוווּסטע ערשט געדאַרפֿט אַרויסוואַקסן. אין טיר פֿון דער אַלטאַנע איז עס איין מאָל אַ נאָכמיטאָג דער דאָקטער שטיין געבליבן און אַ זאָג געטאָן, האָט ענדלעך אייך געפֿונען, זאַוול, אַ צעטומלטער, האָט זיך אַ הייב געטאָן, געשטאַנען ביז דער דאָקטער האָט זיך אומגעקוקט, און ביידע האָבן זיך אַוועקגעזעצט. דאָס האַרץ איז אים געגאַנגען אויף און אָפּ. און אויך דער דאָקטער האָט זיך געשטאַרקט זעט אויס דאָס לשון צו געפינען ביז ער האָט אָנגעהויבן.

קוקט ער זיך ווידער אום, און קיל און טונקל, און די פליגן זשומען גוט. פארוואס זייט איר אנטלאפן? ס'קומט אומגעריכט אזוי דאס פרעגן. ווייסט נישט יענער אז מ'האט פאר אים די טיר פארמאכט? ער סאפעט און זאגט, איך האב געדארפט אוועקגיין. כ'פארשטיי. כ'בין אויך אמאל אוועקגעגאנגען, מיט יארן לאנג צוריק. איך ווייס נישט צי געדענקט איר, איך בין אהיימגעקומען פון דעם לעצטן קורס א מידער א צעשלאגענער, כ'געדענק, זאגט זאוול, איז דעמאלט בין איך אויך אוועק, אנטלאפן, אט ווי איר, נאר איר האט כאטש באוויזן איינפלאנצן אין הארץ א ליבשאפט און א בענקעניש נאך אייך, איך גארנישט. אוועק אזוי און נישט געלאזט וואס ליב צו האבן, און דאך האב איך די גאנצע צייט געווארט, און איצט? איצט האט מיר אנגעהויבן דאכטן זי ווארט אויך אויף מיר, זי איז אליין, דער מאן געשטארבן, ווארט זי דארט און גלייבט אז איך וועל אנקומען, און ס'וויל זיך יעדן טאג זיך אויפהייבן, אוועקפארן, אלץ איבערלאזן, גיין אהין. שטיי אויף באגינען, שטעל זיך ארבעטן, און פיל כסדר איך האב נישט וואס צו טון דא, און ס'איז שלעכט. איר ווייסט, דער טאטע און די מאמע, זאוול, זאגט מיר, וואלט איר צוריקגעגאנגען? ניין. שניידט זאוול אפ. ניין? פארוואס? מען דארף נישט גיין צוריק. דער דאקטער קוקט אים אן, און אז מען מוז, אלץ איינס, מען דארף נישט גיין צוריק. כ'פארשטיי אייך נישט. געדענקט איר אייערע רייד? דאס לעבן דארף א זין האבן, און אז עס האט נישט, און אז איר פילט ביז וואנען איר געפינט צוריק דאס לאנג פארלארענע, האט אייער לעבן נישט קיין זין און אלץ איז גארנישט. ס'איז נישט אמת, טענה'ט זאוול. וואס מיינט איר ס'איז נישט אמת? אט אזוי.

ווען אייער הארץ איז דארט געבליבן? פרעגט דער דאקטער. עס איז א בענקעניש, זאגט זאוול. ס'ציט דאס הארץ און אלצדינג ציט אהין, אבער מען טאר נישט. וואס לענגער מען פארבלייבט, אלץ ווייטער גייט אוועק דער זין פון לעבן. צופיל גליק און גוטסקייט, אנטלויפט מען. בלייבט דאס ליכט אין הארץ און ס'איז פאראן א זין. מען קען שוין ווייטער גיין. דער דאָקטער הערט, װי נישט אַ לעבעדיקער מענטש װאָלט עס גערעדט, נאָר בלױז אַ קול פֿון ערגעץ, און רעדט און דאַכט זיך צו זיך אַלײן, איז הײסט עס, נײן? װאָס טאַטע-מאַמע הײסן, װאָס גוטע, פֿרומע לײַט הײסן, זיך לאָזן שדכנען אַ טאָכטער פֿון אַן אױפֿגעקומענעם און זײַן אַ דאָקטער, הײלן קראַנקע, קינדער האָבן, יאָ? דאָס װײס איך נישט, זאָגט זאַוול. און ארומגיין זיך קהלן, זיין מיט ווייב און קינדער, און דאס גאנצע לעבן בענקען, דאס מיינט איר דאך אוודאי מיטן ליכט אין הארץ, און דאס זאל זיין דער זין? ער ווערט אנטשוויגן, און זאוול ענטפערט אויך נישט, זיצט און טראכט.

און ליזע וויינט, מען קען זי גארנישט איינשטילן, נו, זייט געזונט, און אפשר דארף מען נישט אנטלויפן זאוול, הא? און נישט געווארט מער אויף קיין ענטפער גייט ער. און ליזע וויינט, נאָך װאָס איז ער געקומען אים דאָס אָנזאָגן? װאָס װילן זײ פֿון אים? װאָס יאָגט מען אים אַפֿילו דאָ אַהער, כּדי מיט אַ װאָרט אַ תּל מאַכן פֿון אַלץ, װאָס ער, מיט שמערצן און יסורים, װיל אַרױפֿציִען אױף זיך? צי װײסט ער נישט, דער זעלבער מישאַ דער, אַז ביז מען קאָן די װערטער זיך אַרײַנקלאַפּן, מען דאַרף נישט גײן צוריק, מוז מען דאָס לײב זיך לאָזן דורכדרעשן מיט ריטער, און דעמאָלט ערשט פֿאַרציט זיך בלױז אַ דינע הײטל, װאָס האַלט זיך קױם מיט ניסים אױף די װוּנדן, און דערװײַל איז נאָך דער װײטיק בלוטיק שטאַרקער פֿון דער הײלונג. און אױב דו זאָגסט אַזױ, מען דאַרף נישט גײן צוריק, איז װײַל דו װילסט נישט, װילסט נישט, װילסט נישט זיך אַרױסגעבן, וואס קומען זיי מיט גוואלד אין פנים ווארפן אים דעם ליגן פון זיין אויסלעזונג, צונויפגעקנורעט ווי א יאזש וואס פאנצערט זיך אין זיינע נאדלען, מיטן רוקן צו דער טיר אין ווינקל שטופט ער זיך אריין און וויל צונויפנעמען די רעשטלעך פון צעשטערטן ס'וויינט דאס נאגעניש, און ער מיט פויסטן קלאפט אין זיך, מען דארף נישט גיין צוריק! ער חזר'ט עס ביז עס פארלירט דעם זין, דערמאנט זיך, נעמט אויסציילן די ווערטער מיט כוונה, שלאגט זיי ווי מיט א האק א קלין אין האלץ אריין, ווערט מיד און בלייבט א שטומער זיצן מיט א צונג א טרוקענער. און אז די מאמע קומט אים רופן איז ער מיד און שלעפעריג און זיינע אויגן קוקן און פארשטייען גארנישט. שוין באלד א וואך אריבער. זאוול פארט נישט ערגעץ און טראכט נישט וועגן טון עפעס. דער טאטע קוקט שוין גרייט צו פרעגן ביי דער מאמען וואס איז ער געקומען אויף קעסט אהער. ער פרעגט נאכנישט דערווייל און ווארט. אויב ער זאל פועלן ביים זון ביים טעם צו בלייבן איז כאפט דער וואטנמאכער נאך א וואך, און זאוול פארגעסט צו קוקן אויפן טאטן, זיצט אין דער אלטאנע און קאן שוין מיט א בלייפעדער פארשרייבן אויף פאפיר דערווייל נאר שטיקלעך אפגעריסענע און נישט פארענדיגטע. שוין אוועק. וואו ווייטער גיין? הינטן הערט זיך איר געוויין. אין איר צימערל אַלײן װײנט זי טאָג און נאַכט. װוּ איך זאָל נישט גײן און קומען, װעט עס מיר אין אױער ברומען, איך קאָן בלײַבן װאָס געװען, און מײַן האַרץ, װער דאַרף עס דען, אָבער זי? ווי שטיל זי האָט אַ זאָג געטאָן, ס'וועט בעסער זײַן, איר זאָלט נישט קומען, און איך האָב אירע רייד פֿאַרנומען, און אירע מוטערלעכע אויגן מיט פֿײַכקייט האָבן זיך פֿאַרצויגן. דערווײַל נאָר שטיקלעך אָפּגעריסענע, נאָר ס'נעמט זיך לויטערן, און ביסלעכווײַז דערשלאָגט ער זיך צו רייד. אדם איז א מענטש, און אז מען האט אדם'ען ארויסגעטריבן און ער איז פארם טויער שטיין געבליבן און האט געוואוסט אז ס'איז א סוף צו אלע פריידן פון זיינע טעג אין זוניגן גן עדן, האט ער מסתמא אויך געוויינט ווייל אדם איז א מענטש. א מענטש איז אדם. אַז ער איז אין גן-עדן אױפֿגעקומען און האָט געקענט נאָר זון און בלומען, און מיטאַמאָל דערזען די בלאַנקע שװערד, װאָס האָט געטריבן צו דער שװאַרצער ערד, אַװדאי האָט ער עס באַװײנט. און איך? ס'איז דאָך מײַן הײם די שװאַרצע ערד, און אױב ס'איז מיר געװען באַשערט אַ װײַלע אומצוגײן אין שײַן און װידער פֿאַלן אין דער נאַכט אַרײַן, איז דאָך מײַן הײם די נאַכט און ערד. א מענטש איז אדם, און אדם האט דעם עפל איינגעביסן, ווייל ער האט אויף צום הימל זיך געריסן, און דאס איז אויך געווען א זינד, כאטש הינטער אים האט נישט געוויינט קיין קינד, און ס'איז א זינד געווען דאס רייסן זיך אליין, ווייל אדם איז א מענטש. א מענטש איז אדם. און ס'איז אין אים שוין אייביק נישט געשטאָרבן דאָס ליכט, װאָס ער האָט מיט זײַן זין ערװאָרבן. און מיט ליכט איז ער געגאַנגען דורך דער ערד, געאַקערט און געזייט, געשטאַרקט זיך און געמערט, און דעם גן-עדן אין זײַן האַרץ געטראָגן, װײַל אָדם איז אַ מענטש. אַ מענטש איז אָדם. ער מאַטערט זיך דעם אָדם עלנט אױסצולײַטערן אין זיך און גרײט זיך צו דעם גײן איבער דער ערד און װײסט נישט, אַז אױבן דאָרט אין שטוב די מאַמע זיצט און שיצט אים פֿון דעם, צו װאָס ער גרײט זיך אפֿשר אומבאַװוּסט. נאָר שפּעטער, אַז זי בלײַבט מיט אים אין שטוב, פֿאַרהאַלט זי זיך אַ װײַלע און לאָזט פֿאַלן, ס'איז אָקאָרשט חיה-ריװע דאָ געװען.

ס'האָט מײַן פֿינצטער מזל מיך געטראָפֿן אױפֿן װעג און געזאָגט צו מיר, דו װעסט דאָך נישט אַנטרינען. ער װײס, ער װעט נישט פּטור װערן, װײַל ניט זי האָט אים געבונדן, נאָר ער אַלײן האָט זיך פֿאַרקניפּט צו איר מיטן פֿאַרברעכן, און ס'איז נישטאָ קײן אױסװעג, סײַדן מיט די הענט, מיט אײגענע, פֿאַרענדיקן, װאָס ער האָט שױן מיט פֿרעמדע הענט געטאָן. אַװעק אַהין בײַ נאַכט, פֿאַרגנבֿענען זיך, אָנכאַפּן דעם האַלדז, אַ סוף מאַכן, און דעמאָלט װעט ער פֿרײַ זײַן, פֿרײַ, און קאָנען גײן און אָנהײבן אױפֿסנײַ, און קײנער אין דער װעלט װעט אים נישט בינדן. פֿרײַ! און מיט דעם העלן בענקעניש און מיטן מאָרד אױף זײַנע הענט װעט ער אַלײן זײַן װעלט זײַן און בײדע טראָגן, אי זײַן טאָג דעם װײַצן, אי זײַן שװאַרצע נאַכט, און אױב דאָס ליכט מוז אױפֿקומען פֿון פֿינצטער, װעט ער אַ קװאַל אַן אײביקן פֿון ליכט אין זיך אַרומטראָגן, און דעמאָלט װעט.

שטארקט זי זיך פון פריידעס זיין דא. זאג, וואס גייסטו אום אזוי? איך גיי נישט אום זאגט זאוול, מאלע וואס? באשיצט אים פריידע, זאוול איז דאך אלעמאל אזא. פון דעסטוועגן רופט זי זיך אפ, אט זייט א באלעבאס, באווייזט כאטש ליזען אייער גארטן דא. נאר נישט אויף לאנג, דער פאטער דארף שוין באלד אהיימקומען. ער גייט מיט ליזען פון די טרעפ אראפ אין סאד, בלייבט שטיין ביי דער טיר און זאגט, דאס איז דער סאד. זי זעט א בענקל ביי א בוים, קום זיצן דארט. נאך גוט וואס זי האט די אלטאנע נישט באמערקט. מען זעצט זיך. הייבט זי אן און טרערן אין איר קול, געדענקסט כ'האב דיר געזאגט וועסט מיך נישט ליב האבן? נישט אמת, כ'האב דיך ליב. דו האסט נישט ליב. האסט אויפגעהערט צו קומען. נישט געדארפט מער קומען. פארוואס? כ'האב נישט באדארפט מער קומען. מען האט דיר נישט געהייסן. נישט געדארפט מער קומען. איך ווייס פארוואס. נאר איך וויל דיר נישט זאגן. ער שווייגט, מיטאיינמאל שיסט זי אויס, איך וויל א קוש. ער דריוועט אויף און שאקלט מיטן קאפ.

די מאַמע װעט פֿאַרשטײן, אַז כ'בין מיט דיר אַװעקגעפֿאָרן, נאָר קײנער װעט נישט װיסן װוּ, און חיה־ריװע װעט דיך שױן קײנמאָל מער ניט זען, דו הערסט? איך װיל נישט, אַז זי זאָל דיך זען! זי קלעפּט זיך צו מיט הענט און לײַב צו אים, און ער װערט אײַנגעשרומפּן און רעדט אַרױס אָן אָטעם, ס'קאָן אַזױ ניט זײַן!

צו וואס נאך ליגן אין באהעלטעניש ווען אלע די וואס האבן אים געדארפט געפינען האבן אים געפונען, און ס'ווילט זיך צו דער ערד ארויס וואס שפרייט זיך ברייט, און ס'ווילט זיך אונטער הימלען זיין און ווייטקייט אטעמען, און אפגעווארט א האלבע שעה נאך פריידעס גוטן טאג איז ער ארויס און נישט אהיימגעקומען ביז אין שפעטער נאכט. וואס קאן דען זאוול טאן אזוינס? וואו איז דער וועג צו יענעם אויפטו זיינעם וואס דארף אלץ פארענטפערן און מיט א נייעם זין באלייכטן זיינע טעג? וואו.

זיי פשוט ענטפערן צו אייך געקומען אייך ארויסהעלפן ביים בויען, אז נישט, געפינען א שפיטאל וואו ערגעץ אין דער פרעמד, אריינקומען און זאגן איך האב שוין קיין מורא נישט, און שטעלן זיך דארט ארבעטן אן אַכצן שעה א טאג, און ארבעטן אזוי מען זאל די שיין פון טאג ניט זען, נאר אלע מענטשן זאל היימליך ווערן גוט און לייכט מיט אים,

אז א מלאך גייט ארום און טרייבט די שרעק און עס קומט א מארגן אין א גוטע שעה. און נישט קיין גראשנס קלייבן, נאר מיט ברויט און וואסער אדורכשטופן דעם טאג און מארגן ווידער גיין. און זי? און זי האלט ווארט, מען קומט נאך אים און זאוול מיט דער מאמע מוזן מיטן שמש גיין צום רב אין בית-דין שטוב.

ס'קומט אלץ ארויף, און אין די ביידנס רייד גייט דורך דאס לעבן זיינס דאס אפענע וואס זיי האבן געזען, און דאס באהאלטענע וואס האט פאר אים אליין געלעבט. און ווען עס פרעגט דער רב, וואס זאגסטו יונגערמאן? איז אלץ דאס אמת? ענטפערט ער, ס'איז אמת. און דו, צו חיה ריווען זאגט ער, ביסט זיך מודה דו ביסט געגאנגען מיט א כיוון זינדיגן? נישט אמת רבי, כ'האב נישט געוואלט, איך האב געוואלט אים זיין א גוטע ווייב, אן ערליכע, איך האב געוויינט פאר אים, געבעטן זיך, אט זאל ער זאגן. איז דאס אמת? פרעגט דער רב. ס'איז אמת. ענטפערט ער. אוודאי אמת. שרייט זי, ער ווייסט אליין. אין יענעם טאג, נישט היינט געדאכט, ווען די סאלדאטן זיינען מיך באפאלן אונטן אין דער קיך, איז ער אפילו נישט אראפגעקומען זען צי כ'לעב, צי מ'האָט מיך שוין דערהרגעט. נישט צו מיר. אַהין איז ער געלאָפן, דאָרט ביי זיי געבליבן נעכטיקן. האָט נישט פאַרגונען די סאָלדאַטן דאָרט. שווייג, ווייבל! שרייט דער רב. איך וועל ניט שווייגן, רבי. כ'בין נישט ערגער פון דער אַנדערער. מיין לייב טוט אויך וויי. מיך האָט אויך גע. טראגן און געהאט א כשר'ע און פרומע מאמע, שווייגט נישט מומע זאגט, און אז כ'האב זיך געוואלגערט א יתומה איבער פרעמדע קיכן בין איך געגאנגען נישט קיין פסול'ע צו דער חופה, מומע זאגט, איך האב א כשר קינד מיין מאן געהאט, ער איז אויף יענער וועלט, זאל ער מיך קומען ווארגן אויב איך זאג א ליגן, און אויב איך האב געזינדיגט קעגן אים זאל ער מיר מוחל זיין. איך ווייס ווי אזוי כ'האב אים נישט ליב געהאט, אנטקעגן דעם איז יענער א פארשוין געווען און דער א מרוק אזא און רעדט נישט, אבער ס'איז דאס הארץ נאך אים ארויסגעגאנגען ווי א ליכט, פארוואס? איך ווייס נישט רבי, און אז ער האט געשלאגן מכות רצח האב איך פאר די קלעפ צו אים געהאט עפעס? די שנאה אָבער האָב איך נישט געקאָנט פֿאַרטראָגן, האָב איך צו להכעיס אים געטאָן. און ער? ער האָט דאָך מיר נישט אױסגערעדט אַפֿילו קײן װאָרט נישט, גאָרנישט, נאָר די הענט געקושט מיר און אין די אױגן אַזאַ גוטסקײט, אָט כאָטש נעם אַ מעסער און קױלע זיך אַלײן פֿאַר זײַנע אױגן! װאָס-זשע זאָל איך טאָן? װאָס קאָן איך מאַכן, רבי? װײנט זי זיך פֿאַנאַנדער. וואס וויל איך דען פון אים, ער זאל מיר זיין א מאן, נישט טרייבן אויפן שלעכטן וועג, דאס אלץ, דאס אלץ. און אז מען קען נישט אויסקומען, איז אפשר פארט א סברה מען זאל זיך אויפזוכן דעם זיוויג ערגעץ אנדערש? איז דאס דער יושר אייערער שרייט חיה ריווע פון אים?

און וואס טוט זיין מיט איר? איך ווייס נישט. סוף פון קאסעט זעקס.